מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף י"ז עמוד א'. לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. מיר רעדן דא ווייטער פונעם בית המוקד. די בית המוקד וואס א חלק פון דעם איז געווען געבויט אינעווייניג אין די עזרה, און א חלק איז געווען געבויט אויפן חול זייט. ווי מיר ווייסן אויך איז אינעווייניגער געווען דארטן פיר פארשידענע לשכות, אונז האבן שוין געהאט צוויי משניות-ן וואס ביידע משניות רעדן פון דעם וועלכע צימערן זענען געווען דארטן, נאר למעשה האבן מיר געטראפן א סתירה צווישן די צוויי משניות, און לאמיר איבערברענגען די צוויי משניות-ן. אונז האבן געהאט איין משנה מסכת תמיד וואס זאגט אונז זאלסטו וויסן, ס'איז געווען א צימער וואס האט געהייסן לשכת בית הטלאים. ווי מ'האט שוין געשמועסט, דארטן איז געווען גרייט בהמות פארן קרבן תמיד. פארשטייט זיך יעדע קרבן וואס איך גיי מקריב זיין, מוז עס זיין א כשר'ע בהמה, טאר נישט האבן קיין מום, טאר נישט זיין קיין טרייפה. איז דארט האט מען אריינגעברענגט די אלע בהמות, און נארמאל איז געווען דארטן זעקס בהמות, מ'האט זיי בודק געווען, און ווען מ'איז געווען גרייט צו מאכן א קרבן תמיד, איז מען געגאנגען דארטן, מען האט ארויסגענומען א בהמה. איז על כל פנים, זאגט אונז די משנה אין מסכת תמיד, זאלסטו וויסן וואו איז געווען די לשכת בית הטלאים, זאלסטו וויסן ס'איז געווען אויפן מערב זייט, דאס הייסט אויפן לינקע זייט ווען איך קום אריין, איך קום אריין פון די עזרה קום איך אריין אין בית המוקד קוק איך צו די לינקע זייט, און זאלסטו וויסן ס'איז געווען אונטן אויפן צפון זייט, דאס הייסט מערבית צפונית, דארטן איז געווען דער צימער. איז למעשה האט מען געהאט א צווייטע משנה, די משנה מסכת מידות, וואס זאגט ניין איך בין נישט מסכים צו דעם, זאלסטו וויסן, איך האלט אנדערש. ס'איז טאקע געווען אויפן מערב זייט, ס'איז טאקע געווען אויפן לינקע זייט, אבער ס'איז געווען אויפן קודש זייט, ס'איז געווען אויפן דרום זייט. און אויף דעם האט מען געפרעגט א סתירה, איך האב דא צוויי משניות'ן, איך האב א משנה מסכת תמיד וואס זאגט מיר ס'איז געווען אויפן צפון זייט, איך האב א משנה מסכת מידות וואס זאגט מיר ס'איז געווען אויפן דרום זייט, וואס טו איך דא? איך האב א סתירה. האט די גמרא געענטפערט, איך האב א פשוט'ן תירוץ, זאלסטו וויסן, די משנה מסכת מידות, דאס רבי אליעזר בן יעקב היא, פרעג מיר נישט קיין סתירות, צוויי פארשידענע תנאים, איין משנה געהאלטן אזוי, איין משנה געהאלטן אזוי, צוויי פארשידענע תנאים, קענסט מיר נישט פרעגן קיין קשיות. און די גמרא גייט יעצט ברענגען, און לאמיר דא ברענגען נאך א תירוץ, לאמיר דיר אנדערש מסביר זיין וואס איז די חילוק אין די משניות, פארוואס האלט איין משנה אזוי, און א צווייטע משנה האלט אנדערש. איז זאגט די גמרא אזוי, רב אדא בריה דרב יצחק אמר, איך האב א בעסערן תירוץ, צו גיין ענטפערן זאגן צוויי פארשידענע תנאים, דאס געפעלט מיר נישט, און ער זאגט אזוי, זאלסטו וויסן, האי לשכה, אקצויי מקציא, די צימער, די לשכת בית הטלאים, איז נישט געווען ווי דו האסט יעצט פארשטאנען, אז איך האב דא א מחלוקת, איז עס געווען אויפן דרום זייט, צו איז עס געווען אויפן צפון זייט. ניין. זאלסטו וויסן, בעצם די צימער איז געווען א לענגליכע צימער, אקצויי מקציא, ס'איז געווען א לענגליכע צימער וואס איז געווען אינמיטן פון די בית המוקד. און וואס? ודאתי מצפון מתחזיא ליה בדרום, דער וואס קומט אריין פון די צפון זייט, זאלסטו וויסן, פאר אים קוקט עס אויס, פון זיין פערספעקטיוו זעט ער דעם צימער כאילו די צימער איז אויפן דרום זייט, ס'הייסט ס'איז א לענגליכע צימער, ווען ער קומט אריין פון די צפון זייט, זעט ער גלייך, אה, מיין זייט, ס'גייט נישט ביזן וואנט אהער, אבער דארטן וויבאלד ס'איז א לענגליכע צימער זעט עס אויס, אה, דא גייט עס מסתמא יא ביז צום סוף. איז פאר די מענטש וואס קומט אריין אויפן צפון, פאר אים זעהט עס אויס כאילו די צימער ענדיגט זיך אינעם דרום, איז פאר דעם רוף איך אן דעם צימער אה, דאס די לשכת בית הטלאים, דאס איז אין דרום. און פארקערט אויך, ודאתי מדרום, דער וואס קומט פון דרום, מתחזיא ליה בצפון, קומט ער אריין, און ער קוקט אן דעם צימער און פאר אים זעהט עס אויס, אה ס'איז א לענגליכע צימער, ווי איך שטיי אויף מיין פאזישאן, איך זעה קלאר ס'קומט נישט אן צו די דרום וואנט. אבער וואס יא, אויפן אנדערע זייט וואס איך קען נישט זעהן ממש ביזן עק אריין, מסתמא דארטן קומט עס יא אן אויפן צפון זייט, און אויב אזוי קוק איך אן דעם זעלבן צימער און איך זאג דיר זאלסטו וויסן אה, די צימער, אה דאס גייט ביז צום צפון. יעצט וויאזוי פארענטפערט דאס אונזערע סתירה? זאגט ער א פשוט'ן חשבון. אונז האבן דא געהאט א סתירה, ווי איז די צימער? די לשכת בית הטלאים, איז דאס אויפן דרום זייט אדער איז עס אויפן צפון זייט? און די תירוץ איז זאלסטו וויסן, בעצם ס'איז נישט דא און ס'איז נישט דא, ס'איז אינמיטן, נאר ס'ווענדט זיך פון וועלכע טיר קום איך אריין. און פאר דעם זאגט די גמרא אזוי, די משנה מסכת מידות לערנט כאילו אז ער קומט אריין פונעם צפון זייט, ער קומט אריין פון אונטן פונעם חול זייט, און פאר דעם ווען ער קוקט עס אן זעהט ער עס כאילו מתחזיא ליה בדרום. פאר אים זעהט עס אויס אזוי ווי די משנה מדות זאגט, די צימער אז ס'איז אין דרום, און אויך פארקערט ודאתי מדרום, די וואס קומט פון דרום, דאס הייסט די משנה מסכת תמיד, וואס די משנה מסכת תמיד זאגט מיר, זאלסטו וויסן, די צימער, וויבאלד ער קומט אריין ודאתי מדרום, איז מתחזיא ליה בצפון, פאר אים זעהט עס אויס כאילו אז ס'ליגט אין צפון. און פאר דעם פרעגסטו מיר יעצט א סתירה? כ'האב דא א סתירה? צוויי משניות? איין משנה זאגט מען צפון, איין משנה זאגט מען דרום, זאג איך דיר ניין ס'איז בכלל נישט קיין קשיא נישט. די משנה אין תמיד וואס זי זאגט אז עס זעהט אויס אין צפון ווייל ער קומט אריין פון דרום, די משנה אין מידות וואס זאגט עס איז אין דרום, יא ווייל ער קומט אריין פון צפון, איז אז איך קום אריין פון צפון, אויב אזוי קוקט עס אויס פאר מיר אז ס'איז אין דרום. פאר דעם דארף איך נישט צוקומען צו זאגן ס'א מחלוקת תנאים, ס'איז אלעס די זעלבע זאך, יעדע איינער האלט די צימער געווען אויפן זעלבן פלאץ, נאר די שאלה איז פון ווי רעד איך פון וועלכע פערספעקטיוו, קום איך אריין פון צפון זעה איך עס כאילו ס'זעט אויס אין דרום, קום איך אריין פון דרום זעט עס אויס כאילו ס'איז אין צפון, אבער דא א מחלוקת דא? קריגן זיי זיך ווי דער צימער איז געווען, אויף דעם זאגט ער ניין זאלסטו וויסן, אוודאי נישט, זיי קריגן זיך נישט אויף דעם. די משנה מסכת תמיד האט געהאלטן ס'גייט צו צפון ווייל איך קום אריין פון דרום, די משנה מסכת מידות זאגט מיר ניין ס'געווען אין דרום ווייל איך קום אריין פון צפון, און אויב אזוי איז דאס נישט קיין סתירה, האב איך צוויי משניות וואס שטימען זייער גוט איינס מיטן צווייטן. און זאגט די גמרא ווייטער יעצט, ומסתברא דבמערבית דרומית הווה. הגם איך האב דיר יעצט געגעבן א גאנצע דרשה, און איך האב דיר געזאגט אז ס'איז געווען סענטערד, זאגט ער ניין, ס'איז נישט ממש געווען אין סענטער, נאר מסתברא דבמערבית דרומית הווה, אז פאר די צימער ס'איז טאקע געווען א לענגליכע צימער, און ס'ווענדט זיך פון וועלכע זייט איך קום אריין ווי איך קוק אן די צימער, אבער זאלסטו וויסן באמת ווי איז געווען די צימער, זאלסטו וויסן מסתברא דבמערבית דרומית הווה. זאלסטו וויסן, ס'איז מער מסתבר אז ס'איז במערבית דרומית. דאס הייסט ס'איז געווען מער העכער, ווייל אונטן וויל איך נאך א צימער, כ'דארף דאך האבן דעם פערדע צימער אויכעט. זאלסטו וויסן בעצם די צימער איז געווען גערוקט מער ארויף צום דרום זייט, מער ארויס צו די עזרה. און איך וועל דיר אויפווייזן. און ער זאגט אזוי. ממאי? ווי ווייס איך דאס? און ווי ווייס איך אז ס'דא נאך א צימער דארטן? וועל איך דיר אויפווייזן, איך וועל דיר קלאר מסביר זיין. ער זאגט אזוי, מדרמינן לחם הפנים אלחם הפנים. בעצם, אונז האבן דא געשמועסט א מחלוקת צווישן צוויי משניות, אונז האבן געפרעגט א סתירה צווישן צוויי משניות, און די סתירה איז אייביג געווען, ווי איז געווען די לשכת בית הטלאים? איז געווען דרום אדער ניין ס'איז געווען אויפן צפון זייט? אויף דעם זאג איך דיר בעצם אז דו טראכסט אריין און בעצם מען פרעגט אזא קשיא ווי די גמרא רופט עס, הגם מען טרעפט נישט אין ש"ס די קשיא, אבער די גמרא זאגט כאילו מדרמינן, מען פרעגט לחם הפנים אלחם הפנים. אז דו קוקסט נאנט אויף די בריי צוויי משנה'ס, עסטו בעצם זעהן דא א סתירה אין לחם הפנים אויכעט. און לאמיר דאס אנקוקן. די משנה מסכת מידות זאגט מיר זייער קלאר, ס'איז געווען א צימער וואס האט געהייסן די לשכת לחם הפנים, דארט האט מען צוגעגרייט די לחם הפנים, זאלסטו וויסן ווי דאס איז געווען, זאלסטו וויסן מזרחית דרומית, דאס הייסט, ס'איז געווען אויפן רעכטע זייט, ס'איז געווען אויפן קודש זייט, דארטן איז געווען די צימער וואס דארטן האט מען צוגעגרייט די לחם הפנים, און דאס שטייט זייער קלאר, דאס שטייט זייער קלאר אין די משנה מסכת מידות. יעצט ווען איך גיי צו די משניות אין מסכת תמיד און איך קוק דארטן, בעצם שטייט מיר נישט ווי איז געווען די פאזישן פון די לחם הפנים, איין זאך שטייט יא דארטן, ווי האט מען געלייגט די שעפעלעך, ווי זענען געווען די צוגעגרייטע בהמות, זיי זענען געווען צפונית מערבית, אבער מער ווי דאס ווייס איך נישט. אבער לכאורה ווי מיר ווייסן קען איך יעצט גיין אויסארבעטן, די מינוט וואס איך ווייס דאס, קען איך שוין יעצט גיין אויסארבעטן ווי די לחם הפנים. פארוואס? ווייל אט די חשבון איז זייער פשוט. די משנה געבט מיר פיר פארשידענע צימערן, און די משנה הייבט אן צו ציילן פון צפון, מערבית, צפונית. דאס הייסט אויב אזוי, וויבאלד מיר ווייסן דאך מען גייט אייביג רעכטס, איז אז איך שטיי פון כל חלק, און איך שטיי פארן לשכה פון דארט ווי די בהמות זענען געווען, און איך האב יעצט א טשויס גיי איך לינקס און איך גיי לאמיר זאגן טאווארדס מזרח, אדער ניין גיי איך רעכטס און איך גיי מיך איינדרייען איך שטיי צפון מערב און איך גיי יעצט ווייטער גיי איך זיך דרייען צו די מערב זייט שפעטער דרום זייט שפעטער מזרח גיי איך רעכטס אדער גיי איך לינקס? נארמאל גייט מען רעכטס אייביג. איז אויב אזוי ווען דער תנא אין די משנה גייט מיר אויפציילן פיר פארשידענע צימערן און ער זאגט מיר זאלסטו וויסן די בהמות זיי זענען געווען מערבית צפונית דאס הייסט, יעצט לאמיר גיין רעכענען די נעקסטע צימער, דאס מוז זיין מערבית דרומית, די איבערנעקסטע צימער מוז זיין דרומית מזרחית, יעצט ווען איך גיי ווייטער מיין פערדע צימער, וואס מיין פערדע צימער איז די לשכה פון די לחם הפנים, מוז דאס זיין דאס איז געווען מזרחית צפונית. און אויב אזוי קען איך דיר פרעגן, האב איך דא צוויי משניות'ן, וואס ביידע משנה'ס רעדן בעצם פונעם לחם הפנים צימער, די משנה מידות זאגט מיר זייער קלאר זאלסטו וויסן ס'איז געווען מזרחית דרומית, אבער די משנה תמיד האב איך יעצט אויסגעארבעט אז איך גיי רעכטס ארום, קום איך אן בעצם צו מזרחית צפונית, און אויב אזוי האב איך דא א סתירה. יעדע איינער איז מסכים אז ס'איז געווען אויפן מזרח זייט, אבער די משנה אין מסכת תמיד זאגט מיר אז ס'איז געווען אויפן צפון זייט, און די משנה אין מדות זאגט מיר ס'איז געווען אויף דרום זייט. הייסט, נישט נאר וואס אונז האבן פריער געהאט געפרעגט א סתירה, ווי זענען די בהמות געלעגן? האב איך יעצט בעצם נאך א סתירה, איך האב דא א סתירה ווי איז געווען די צימער פון די לחם הפנים? איז דאס געווען אויפן דרום זייט, אזוי ווי די משנה מסכת מידות זאגט מיר, אדער ניין איז דאס געווען אויפן צפון זייט, ווי די משנה מסכת תמיד זאגט מיר? און לכאורה דא האב איך נאך א סתירה. ומשנינן, אבער זאלסטו וויסן, איך האב א תירוץ פאר די סתירה. וואס איז דער תירוץ אז אמר רב הונא בריה דרב יהושע מר קא חשיב דרך ימין ומר קא חשיב דרך שמאל כ'וועל געבן א פשוט'ן תירוץ, קוק אן די צוויי משניות, בעצם די צוויי משניות רעדן נישט ממש פון די זעלבע וועג וואס איך גיי דא ציילן, און ער זאגט אזוי, לאמיר ערשט אנקוקן די משנה מסכת מדות, די משנה מסכת מדות, דארטן איז מר קא חשיב דרך ימין. ער הייבט אן צו ציילען דרך ימין, דאס הייסט איך הייב אן פון די לשכת בית הטלאים וואס דאס ווייס איך ווי עס איז געווען, און איך גיי יעצט ארום רעכטס, דאס הייסט איך גיי איך גיי ארויס און איך גיי רעכטס, ווי קום איך אן? עס איז די צווייטע אויפן ליסט, סאו צווייטע אויפן ליסט קום איך אן צו מזרח דרומית, ווייס איך קלאר אז מיין לשכה, די לשכה פון די לחם הפנים, ווי די משנה זאגט עס קלאר בעצם אין מידות, דאס איז געווען מזרחית דרומית. דאס איז פיין, פארוואס? ווייל איך בין געגאנגען רעכטס ארום, ס'איז מיין צווייטע צימער, אזוי ווי מ'זעט דא די עראוס, די צווייטע צימער, אזוי ווי ס'איז די צווייטע אויפן ליסט פון די משנה, שטימט עס זייער גוט ווען איך גיי רעכטס ארום. יעצט די משנה אין מידות, וואס דארטן איז מען די פערדע אויפן ליסט, זאגט ער, זאגט רב הונא בריה דרב יהושע גיי נישט רעכטס ווי מ'האט פריער געזאגט, ווייל אויב דו וועסט גיין רעכטס וועסטו טאקע האבן פראבלעמען דערמיט, נאר וואס, גיי לינקס, הייב אן דא ביי די ביי לשכת בית הטלאים, אבער פון דארטן גיי ארויס און גיי לינקס אראפ און דעמאלס הייב אן צו ציילן פיר. דאס הייסט האסט דיין ערשטע צימער, שפעטער גיי איך ווייטער צו מיין צווייטע צימער, מיין דריטע צימער, מיין פערדע צימער, דאס איז דאך די פערדע אויפן ליסט, די לשכת לחם הפנים, קום איך אן דארטן צו מזרחית דרומית. דאס הייסט, אויב גיי איך ארויס לינקס פון די צימער פון די בהמות, קום איך אן די פערדע צימער, קום איך אן צו די לשכת לחם הפנים, וואס דאס איז די זעלבע פאזישאן ווי די משנה אין מסכת מידות זאגט מען. און פאר דעם פרעגסטו מיר א סתירה? זאג איך יא, ס'ווענדט זיך וועלכע וועג דו הייבסט אן צו רעכענען. אויב גייסטו רעכטס ארום און דעמאלסט די פערדע צימער, קומט אויס טאקע דא א סתירה, אבער אויב גיי איך אין די משנה מסכת תמיד, גיי איך איצט לינקס ארויס, און דעמאלס גיי איך ציילן פיר עקענעס, דעמאלס וועסטו אנקומען צום זעלבן עק, וועסטו אנקומען צו מזרחית דרומית, קומט אויס אז ביידע צימערן זענען אויפן זעלבן פלאץ. און אויב אזוי האב איך נישט קיין סתירה, זאלסטו וויסן אז ביידע משנה'ס זאגן מיר, ווי איז געווען די לשכת לחם הפנים, זאלסטו וויסן מזרחית דרומית. לאמיר צוקומען צום פוינט. למעשה, וואס העלפט מיר דאס יעצט? ער זאגט אזוי, יעצט אי אמרת בשלמא, מערבית דרומית הוה, איך האב דיר פריער געגעבן א זאג, זאלסטו וויסן, די לשכת בית הטלאים, ווי איז דאס געווען? האבן געזאגט אז ס'איז געווען מערבית דרומית הוה, ס'איז געווען א לענגליכע צימער, אבער ס'איז געווען העכער, ס'איז געווען מערבית דרומית. און זאגט די גמרא דאס שטימט זייער גוט יעצט אויב צייל איך טאקע און איך זאג אז ס'איז געווען אינמיטן אבער ס'איז געווען מער טאווארדס דרום זייט ווייל אונטן איז געווען נאך א צימער אויכעט און די לשכת בית הטלאים איז געווען אויפן דרום זייט אויב אזוי שטימט עס זייער גוט אי אמרת בשלמא מערבית דרומית הוה היינו דמתרץ לחם אלחם הפנים איז מיין תירוץ פון לחם הפנים אויף לחם הפנים איז טאקע א זייער גוטע תירוץ. דאס הייסט כ'האב דיר גוט פארענטפערט, און איך האב דיר געזאגט יא, זאלסטו וויסן, ס'איז טאקע, זיי שטימען טאקע זייער גוט צוזאמען, פארוואס שטימען זיי צוזאמען? ווייל דו דארפסט גיין לינקס, און די מינוט וואס איך גיי ארויס לינקס, שטימט עס זייער גוט, ווייל איך צייל פון דרום, און איך גיי אראפ פיר, קום איך אן צו די לחם הפנים זאל זיין אויבן אויף מזרחית דרומית. פאר דעם שטימט עס זייער גוט. אלא אי אמרת, אבער אויב וועסטו מיר זאגן צפונית מערבית הווה, אויב ווילסטו מיר אבער קומען זאגן ניין, די לענגליכע צימער איז געווען מער אויפן צפון זייט, און די אנדערע לישכע פון אויבן איז געווען אויפן דרום זייט, און פון דא גיי איך ארויס לינקס, און איך גיי אנהייבן צו ציילן פיר, און ערשט דעמאלטס וועט זיין לשכת לחם הפנים, איז לאמיר יעצט ציילן, ווען איך צייל פון צפון זייט, מערבית צפונית, פיר לשכות ווייטער, קומט דאך אויס אז מיין לשכת לחם הפנים וועט זיך ענדיגען אויף דרומית מערבית, אין די משנה מדות זאגט מען דאך אז ס'איז געווען מזרחית דרומית, און אויב אזוי האב איך ווייטער א סתירה צווישן די צוויי משנות, ווי קענסטו קומען פארענטפערן, יא דארפסט גיין לינקס, דארפסט גיין רעכטס, גיי לינקס העט דיר אויך גארנישט העלפן, ווייל דו עסט גיין לינקס וועסטו אויך נישט אנקומען צום ציל, עסטו ווייטער זען דא א סתירה אין די משנה. אלא מאי ער מוז דאך זיין אז ער האט פארשטאנען אז די צימער איז געווען א לענגליכע צימער, און פאר דעם איז עס טאקע געווען אז כ'האב עס געקענט קוקן וועלכע ענטרענס איך בין געקומען האב איך עס געזען אדער צום צפון אדער צום דרום, און דאס פארענטפערט מיר די משנה ווי איז געווען די לשכת בית הטלאים, איך האב נישט קיין סתירה צווישן מדות און תמיד, ווייל ס'ווענדט זיך פון וועלכע ענטרענס איך קום אריין. אבער זאלסטו וויסן, ווי איז געווען די לענגליכע צימער? ווי איז געווען די לשכת בית הטלאים? דאס איז אוודאי געווען העכער, ס'איז געווען צו די דרום זייט. און דעמאלס שטימט עס טאקע זייער גוט. גיי לינקס און צייל פיר, עסטו אנקומען צו לחם הפנים אז ס'איז טאקע מזרחית דרומית, און דאס שטייט טאקע אין די צווייטע משנה מסכת מדות. גיי רעכטס דארטן, צייל צוויי צימערן. העסטו זען עסט אנקומען צו מזרחית דרומית, און פאר דעם האב איך ווייטער נישט קיין סתירה איינס מיטן צווייטן, און פאר דעם זאגט די גמרא אלא אי אמרת, אבער טאמער דו וועסט זאגן צפונית מערבית הוה, אז די לענגליכע צימער איז געווען צפונית מערבית, אויב אזוי סוף סוף מאי תירוצא דלחם הפנים, עסט דאך נישט האבן קיין תירוץ פון לחם הפנים, ווייל דו עסט ציילן פון מזרחית, עסט ציילן פון מערבית צפונית, עסטו ציילן פיר צימערן, עסטו אנקומען צו דרומית מערבית. עסטו ווייטער האבן א סתירה צווישן די צוויי משניות ווי מען זעהט דא. אלא לאו שמע מינה, אלא מאי מוז איך דאך זאגן אז וואס? דרומית הווה. עס איז געווען א לענגליכע צימער. די לענגליכע צימער האט מיר געהאלפן צו פארענטפערן די סתירה, ווייל ס'ווענדט זיך פון וואו איך קום אריין. אז איך קום אריין פון דרום, זעהט עס אויס אז ס'שלעפט זיך צו צפון. אז איך קום אריין פון צפון, זעהט עס אויס כאילו ס'שלעפט זיך אריין צו דרום. דאס פארענטפערט מיר די סתירה צווישן די צוויי משניות'ן. אבער באמת, וואו איז געווען די צימער? וואו איז געווען די לענגליכע צימער? אוודאי ס'איז געווען העכער, ס'איז געווען טאווארדס דרום. און פארדעם זאגט די גמרא אלא לאו שמע מינה, במערבית דרומית הוה, שמע מינה. און פארדעם האב איך נישט קיין סתירה, האב איך נאך א תירוץ דא ווי איך קען פארענטפערן די סתירה צווישן די צוויי משניות'ן. פרעגט די גמרא אבער איין מינוט, דו האסט מיר יעצט געקומען א נייע תירוץ, און דו זאגסט מיר איך האב דא צוויי משניות'ן, זאלסטו וויסן איין משנה, די משנה מסכת תמיד, גיי רעכענען פיר, אבער גיי די לינקע וועג, גיי מסכת מידות, גיי אויך רעכענען, גיי רעכענען צוויי, און גיי די רעכטע וועג. אויף דעם פרעגט די גמרא, איין מינוט, די משנה מסכת תמיד, איך זאל גיין לינקס? ווי קען איך דאס טון? והאמר מר כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין, למזרח, אויב אזוי וויאזוי קען איך גיין און נישט גיין, ווי קען איך גיין רעכענען לינקס, איך דארף דאך גיין רעכענען רעכטס? אויף דעם ענטפערט די גמרא הני מילי בעבודה, ווען איז דאס געזאגט געווארן? ווען מוז איך זאגן כל פינות שאתה פונה מוז זיין רעכטס? דאס איז נאר ווען איך מאך די עבודה אליינס, ביים מאכן א עבודה ווען איך גיי אויפן מזבח, דא מוז מיין ווען איך דריי זיך מוז עס זיין אויף רעכטס, אבל הכא, אבער דא, חושבנא בעלמא הוא, ס'איז סתם כ'פרוביר צו מאכן א חשבון וויפיל צימערן זענען געווען דארטן אין די ליסט וואס איך געב דיר, קען זיין טאקע די משנה מסכת תמיד ציילט עס טאקע אויף אויפן סדר כאילו איך וואלט געגאנגען לינקס ארום אנשטאטס צו גיין רעכטס, אבער ס'נישט פיזיקלי וואס איך בין געגאנגען, אז איך גיי טאקע מאכן א עבודה אבער די כל פינות שאתה פונה מוזן זיין רעכטס, ווען איך גיי אויפציילן איך מאך א ליסט, נו, קען עס זיין לינקס אויכעט, פארדעם גיי ארום לינקס, עסטו גיין ציילן פיר לשכות, עסטו אנקומען אז די לחם הפנים צימער איז אויפן זעלבן פלאץ ווי ס'שטייט אין די משנה מסכת מידות. אויראיסא.